אזוי ווי אונז האבן גערעדט, מיר לערנען אביסל די דברי הזוהר אין פרשת אמור, וואס ער רעדט פון די ענין פון יום כיפור, ס'איז א המשך פון די ענין פון ראש השנה טאקע, און ס'איז מסביר ווי אזוי יום כיפור גייט ווייטער פון ראש השנה, און ווי אזוי ס'גרייט אונז צו אויף סוכות. און איך וויל עס טאקע לערנען באופן וואס איז א פירוש א פירוש אויף נפש בני ישראל ביום הכיפורים נישט לאו דווקא א פירוש אויף די תורה נאר אזוי אביסל מסביר זיין געבן ווערטער ס'איז איינע פון די וועגן פון לערנען ס'דא צוויי מ'קען לערנען אמאל כדי צו לערנען נייע זאכן מ'קען לערנען כדי צו טרעפן א שפראך כדי צו געבן ווערטער צו די פילינגס צו די הארה וואס מ'האט בנפש.

איז פון ראש השנה און רבי רבי אלעזר טייטשט אין די שטיקל אז בכסה ליום חגינו חגינו זעהט אויס טייטשט ער איז יום הכיפורים ביז דעמאלטס איז די לבנה צוגעדעקט די לבנה באהאלט דעמאלטס קומט מען אן צו ס'הייבט אן צו שיינען אין א געוויסע וועג אויך אין א וועג פון וואס איז מכוסה דאס דארף מען פארשטיין. קודם כל דארף מען, זאגט רבי אלעזר, מען דארף פארשטיין וואס מיינט עס אז די לבנה איז נתכסה, וויאזוי קען די לבנה נתכסה ווערן אין ראש השנה? אין אנדערע ווערטער, איז אוודאי ווייסט ער אז די לבנה איז מרמז אויף די שכינה, די לבנה איז די מידת המלכות, ראש השנה איז טאקע א זמן וואס מען איז עוסק אין די מידת המלכות, אבער די סיבה פאר דעם איז ווייל די לבנה איז נתכסה, די ספירת המלכות ווערט נעלם אין א געוויסע וועג אין ראש השנה, און מען דארף מען דארף ארבעטן אויף עס צוריק צו ברענגן פאר דעם זאגט מען מען שרייעט המלך מען שרייעט עס אויף צוריק צו ברענגן די מלכות זאגט רבי אלעזר די הגדרה דערפון איז און יעדע איינער פארשטייט מען דארף עס נישט זאגן אז מלכות איז די ערשטע נפש הייסט מלכות די נפש פון א איד זאגט די ארי הקדוש איז קומט ס'איז טאקע דא העכערע מדריגות הייסט וואס הייסט די מדריגה פון נקבה באמת א זכר דארף זיין א העכערע מדריגה פון מדת התפארת פון משה פון די ז"א אבער הייבן הייבט זיך אן אלעמאל כנסת ישראל כלה קרואה דאס איז די אז א נשמה פון א איד וויל משיג זיין גאט גייט ער אלעמאל איז ער די מדת המלכות עפענט ער מיט די מדת המלכות און ראש השנה איז א צייט וואס מ'פילט אז ס'איז סטאק. פילט אז ס'איז נכסה. די מדת המלכות איז נתכסה. און יעצט וואס מיינט אז די מדת המלכות איז נתכסה? די מדת המלכות טוט דאך גארנישט, ווייל יעדער איינער ווייסט אז לבנה האט נישט קיין אור ס'איז דאך אספקלריא שאינה מאירה, ס'שפיגלט נאר אפ די אור וואס איז דא אין די זון. אלא מאי מוז מען לערנען, זאגט רבי אלעזר, אז ווען מ'זאגט אז לבנה איז נתכסה, אין די מובן, מוז מען זאגן אז ס'מיינט, אז די זון שיינט נישט צו די לבנה, דאס הייסט ס'דא א עבים, דאס הייסט א וואלקן, אפשר שוין ברענגט די פסוק סכותה בענן לך מעבור תפלה, תפלה הייסט דאך אויך די מדות המלכות, די תפלה דארף אדורך גיין, די תפלה דארף אנקומען, ווי דארף עס אנקומען בעצם צו די ספירת התפארת, עס דארף אנקומען צו קודשא בריך הוא, עס דארף אנקומען, זאל קענען באקומען א תשובה פון די שמש, אזוי ווי די לבנה דארף טרעפן די זון צו שיינען. אבער, אמאל איז דא א וואלקן, וואס איז די וואלקן? די וואלקן דער טייטש, ס'איז דא גבורות, ס'איז דא דינים, ס'איז דא פארשידענע, קען עס זעהן אזוי ווי א וואלקן איז א גוטע דמיון ווען א מענטש פילט זיך פארוואלקנט, ער פילט, ס'איז לאו דווקא שלעכטס אפילו, נאר וויסן, לאו דווקא שלעכטס, א צומישעניש, ס'איז אן ערפל, אזוי ווי מ'קלאפט אויפן טיר דלתיך דפקנו, און מ'ווייסט נישט פונקט ווי די טיר, אפשר קלאפט מען אויף די וואנט, ס'איז פארוואלקנט. מילא אז עס איז פארוואלקענט, די זון שיינט נישט, באקומט נישט די לבנה קיין אור, אנדערע ווערטער, די עיקר, די עיקר כיסוי הים הלבנה, די עיקר כיסוי פון מדות המלכות וואס איז דא, איז בעצם נישט די חסרון, נישט אז די אור פון די לבנה זוכט, די לבנה מיינט דאך נאר אז מען קען באקומען די אור פון די חמה, פון די שמש, איז די די כיסוי, די באהאלטעניש איז בעצם די באהאלטעניש פון די פון די זון, באהאלטעניש פון די פון די זיין, באהאלטעניש פון די שם הווי'. און דאס איז וואס ווערט באהאלטן ראש השנה און מען פרובירט צו זוכן א וועג זאגט ער וויאזוי דאס הייסט בכסה מיט א אות ה' ווערט באהאלטן די חודש די לבנה און וויאזוי שיינט מען עס זאגט ער מיט תשובה און מיט די שופר אז עס שטייט אשרי העם יודעי תרועה דעמאלטס איז באור פניך יהלכון הייבט מען אן צו באקומען א אור אבער ס'זעהט אויס און אזוי זאגט די רמ"ק אז די שופר אזוי מ'קען זאגן אזוי ווי איך האב געזאגט ס'איז נישט די שלימות פון די זאך שופר העלפט טאקע די שופר גיבט טאקע אסאך אסאך אור ס'עפענט אונז אבער מען גייט נאכנישט ארויס פון דעם נאך אלץ אין א כיסוי און דארף מען ווארטן דארף ארבעטן צען טעג ביז די לבנה זאל באקומען ממש אנהייבן צו שיינען. יעצט וויאזוי הייבט אן די לבנה צו שיינען אין יום כיפור? זאגט דער זוהר, זאגט ער ווייטער תא חזי, די טאג אין ראש השנה איז נתכסיא סיהרא ווייל עס שיינט נישט ביז עשור לחודש יום הכיפורים, וואס דעמאלטס טוט מען תשובה שלימה, און דעמאלטס זאגט ער אימא עילאה, קומט צוריק און שיינט צו די מלכות צו די שכינה, דעמאלטס קומט א גרויסע שמחה א גרויסע כפרה א גרויסע סליחה. און למעשה טייטשט ער דא א צווייטע מאל בכסה ליום חגנו, אז אפילו אין יום חגנו לאמיר זאגן אז יום חגנו יום חגנו דא איז יום כיפור, אפילו דעמאלטס איז נאך אלץ מכוסה, איז נאך אלץ א באהאלטענע מדריגה. לפי דרכני דארף מען פארשטיין דאס. אין אנדערע ווערטער, לויט דעם וואס מען האט מחדש געווען דא, איז א גרויסע חידוש, די אר"י הקדוש גייט מיט דעם אסאך שארפער, אבער לויט דעם וואס מען האט מחדש געווען דא, אז די אמת, די אמת'דיגע סיבה פארוואס איז דא הסתרה איז נישט די מלכות איז צובראכן געווארן, די מלכות צו איר קומט אן אלע צעבראכנקייטס, יא אלע נישט, אלע חטאים, כ'זאג אביסל שפעטער, אלע חטאים ווערן נרשם אין די מלכות פון דעם, אבער למעשה די זאך וואס פעלט, די זאך וואס ווערט באמת נעלם, איז נישט די לבנה נאר די זון, נאר די ספירת התפארת, און וויבאלד אז, פארוואס ווערט ער נעלם? וועגן די מלכות, אבער פאר דעם איז עס טאקע נעלם געווארן. יעצט דארף מען טון א זאך באמת. קענען אנקומען צו דעם אן אן אים אין א געוויסע זין, ס'איז א ריזיגע חידוש, ס'איז א ריזיגע זאך, ס'איז טאקע אזוי פורים'דיג. דאס הייסט ער זאגט, אין אנדערע ווערטער מ'קען זאגן אפשר די שופר פון ראש השנה וועקט אביסל אויף, וועקט אביסל אויף די שמש, מ'קומט אביסל באור פניך, פנים איז דאך מרמז אויף די שם הוויה, הוויה באור פניך.

אפשר ס'דא פארשידענע על פי פשט אפשר מיינט עס פארשידענע אנדערע כפירים וכפר על הקודש ועל בני ישראל דארף פארשטיין און די זוהר זאגט על פי סוד מיינט עס אז ס'דא צוויי מדריגות די שכינה מיט די מיט די אימא עילאה מיט די בינה אז זיי ביידע שיינען כאחד אנדערע ווערטער געווענליך די נארמאלע סדר על פי קבלה די נארמאלע סדר איז טאקע אורות קומען פון די אבא פון די אימא פון פון ספירת הבינה, אבער ביז עס קומט אן צו אונז, ביז עס קומט אן צו די ספירת המלכות, גייט עס אלעמאל דורך, נאר דורך די תפארת, נאר דורך, רופט עס די תורה, אדער רופט עס די משה רבינו, די שם הוויה, נאר דארט, נאר פון דעם באקומט מען any אור, דאס איז די סדר, די נארמאלע סדר, די נארמאלע סדר הבריאה, די נארמאלע סדר הטבע. אזוי ווי ס'איז די סדר אז א אשה באקומט נאר על ידי בעלה, אזוי אזוי איז די סדר הבריאה. ס'איז דא א פראבלעם אבער אמאל איז דאך דא א מצב און די מצב איז נישט בדיעבד ס'איז ס'איז בדווקא מוז אזוי זיין אבער כ'מיין שוין מ'גייט אריין פארוואס פארוואס מ'איז אנגעקומען בכלל אין אזא מצב אויב ס'קומט אזא מצב וואס מ'קען זאגן ס'איז א נייע יאר מ'דארף אנהייבן פון פריש ס'איז אסאך שמוץ אסאך שמוץ האט זיך אנגעזאמלט אסאך צומישעניש האט זיך אנגעזאמלט. און מ'קען נישט גיין צו די תורה אזוי ווי איך וויל זאגן ווי איך האב געזאגט ממש וואס איך האב געזאגט פריער אז זוכן א פסוק וואס וועט דיך העלפן וועסט נישט טרעפן די פסוק די חודש די זון ס'דא א ס'דא וואלקנעס פאר די פסוק אזוי ווי ס'שטייט אמאל אין די הקדמה פון תניא, יא מ'קען לערנען אסאך ספרים, אבער ווען א מענטש'ס מח איז נישט דארט, וואס העלפט דיך די ספר, וואס העלפט דיך די ספר, ס'איז טאקע די ספר איז געוואלדיג, אבער ס'איז דא א וואלקן צווישן דיך און די ספר וואס העלפט דיך נישט, קענסט נישט, קענסט נישט נעמען די די די אור, די די קלארקייט פון די שם הוויה און עס נוצן, ס'גייט דיך נישט העלפן. דא דא אזאך וואס הייסט תשובה, מען דארף דאך הערן אז די זוהר זאגט אז דאס הייסט תשובה, תשובה הייסט הייסט אין זוהר אימא עילאה, וואס מיינט דאס? ס'הייסט ס'איז דא צוויי סארטן וועגן פון תשובה טון, ס'איז דא א נארמאלע וועג פון תשובה טון, פון א גאנץ יאר, מען קען זאגן פון עשרת ימי תשובה, און ס'איז דא א יום כיפור וועג פון תשובה טון, א פורים וועג פון תשובה טון, וואס איז א צודרייטע וועג. די נארמאלע וועג פון תשובה איז על ידי התורה, עס הייסט השיבנו אבינו צו ווי? לתורתך. טאקע השיבנו, די תנועה פון תשובה איז א טיפערע תנועה פון די תורה, עס הייסט מען ברענגט צוריק, עס קען דיך צוריק ברענגען, אבער ווי ברענגט דאס צוריק צו די תורה, אנדערע ווערטער ווי ווי הויעך קומט א מענטש אן? ביז די תורה, ביז די מדריגה וואס הייסט ז"א. ביז די מדריגה דארט, דארט איז די עיקר, דארט דארף מען טאקע זיין נארמאל, דארט פון דארט באקומט מען די אור התשובה פון די אור פון התחדשות די אור וואס הייסט אז פון דארט הייבט זיך אלעס אן, דאס איז תשובה קדמה לעולם, פון דארט פון דארט אבער אין די עולם מען בלייבט מען איז נאך אלץ אין די עולם, נאר די עולם ווערט נתחדש ווערט מתוקן על ידי התשובה על ידי דאס איז דאס איז נארמאלע תשובה, דאס איז תשובת כל השנה. אין די זמן פון עשרת ימי תשובה אין די זמן פון ראש השנה יום כיפור די זאך גייט נישט העלפן אויב אויב תשובה עס דארף מען זייער גוט פארשטיין תשובה איז נישט קיין מצוה עשה זמן גרמא יא תשובה קען מען טון אלעמאל וואס איז בכלל די פשט אז דא עפעס זמני תשובה ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך. און די טייטש פון דעם איז אז די זמן

נישט אפילו מחויב אין תקיעת שופר נישט אפילו מחויב צו נעמען א לולב און א אתרוג אבער פאסטן פאסטן דארפן פאסטן פרויען אויך יום כיפור על פי הלכה אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט באמת די ווארט אז ס'איז א מצוה התלוי בזמן ס'איז א תשובה מצוה איז תשובה אדער די תענית וואס איז אזוי ווי מרמז די תשובה יום כיפור איז תלוי בזמן נאר אין די צייט דארף מען תשובה טון אבער אין די צייט וואס איז אפילו די הפך פון הדבר התלוי בזמן

די מדריגה די אור דאס גייט שיינען אליינס און די טייטש איז אזוי ווי מען זאגט און איז דאס די סיבה פאר דעם אבער עס איז אויך די זאך די אמת פון די זאך אליינס אז מען קען נישט אלעמאל אויב מען וועט אלעמאל צוריק מען וועט זיך דרייען א גאנצע צייט אין די תורה ארויף תורה אראפ וועט זיך קיינמאל נישט ארויסדרייען פון אמת'דיגע פראבלעמען יום כיפור איז די זמן וואס די מלכות אין אנדערע ווערטער די נשמות ישראל גייען דירעקט צו די תשובה גייען דירעקט צו די בינה צו די אימא עילאה דירעקט גייט נישט דורך עפעס א גאנצע מהלך עפעס א גאנצע תורה גאנצע וואס איז די נארמאלע וועג אין אנדערע ווערטער שטייט אויף זי שטייט אויף איר פלאץ און זי באקומט די מדריגות. עס גייט ארויף גראד צו אימא עילאה און דאס הייסט יום הכיפורים דאס הייסט אין די טאג דא איז ביידע כיפורים געווענליך איז דא טאקע א העכערע אור א אור וואס הייסט די אור פון די שורש די אור פון די בינה אבער אונז באקומען עס נאר דורך דורך דעם וואס איז אראפגעגאנגען אין די תפארת עס קומט אן צו די מלכות דעמאלטס האבען אונז עס. יום כיפור איז די טייטש אז אין די איין טאג אין די איין מינוט איז זיך נתחבר געווארן די ביידע אורות צוזאמען. נישט על ידי שלישי וואס דאס טראנספארמט די אות, מאכט פון דעם א תורה, מאכט פון די תשובה א תורה, מאכט פון די תשובה עפעס א מהלך, מאכט נישט פון די תשובה קיין מהלך, יום כיפור איז נישט קיין מהלך, יום כיפור איז נישט קיין נישט קיין מעשה, ס'איז נישט קיין. נישט קיין דברי תורה באמת, ס'איז עפעס א סארט דביקות פנימית, סארט דביקות פנימית וואס מ'עסט נישט, מ'טוט נישט, מ'לערנט נישט, א סארט דביקות פנימית פון די נשמה, פון די נפש, פון די מדת המלכות, גראד אין אין די טיפסטע מקור וואו זי קען אנקומען, אין די טיפסטע מקור וואו זי קען אנקומען, וואס דאס הייסט די בינה. און דאס האט באמת א געוויסע חסרון, מען דענקט, די זוהר מוטשעט זיך זייער שטארק מיט א קשיא, מ'זעהט די די נעקסטע שטיקל רעדט וועגן דעם און שפעטער רעדט ער נאך וועגן דעם, מוטשעט זיך זייער מיט א קשיא וואס איז, יעדע איינער ווייסט אז די תכלית, תכלית פון אלע עבודות איז צו מאכן א יחוד, מאכן א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי', די דוגמא פאר די יחוד איז מצוות פריה ורביה, עס איז דא א איש ואשתו שכינה ביניהם, דאס איז דאך א די דוגמא, פאר דעם זעהן אונז זאגט די זוהר שבת איז די זמן פון זיווגם של תלמידי חכמים, ווייל שבת איז אוודאי די זמן פון כנסת ישראל בן זוגך, בן זוגך, די יחוד פון כנסת ישראל און בעלה, און דעמאלס די זמן היחוד אויך למטה, א איד א תלמיד חכם וואס ער ליגט אין די מדריגה, ער איז זיך מתחבר באשתו, דאס איז דאס איז די דוגמא פון די יחוד פון.

ברענגט אונז צו פארשטיין זייער א טיפע סוד. וויאזוי קען זיין אז די הייליגסטע טאג פון יאר איז אסור בתשמיש המטה? זאל דאך דארפן זיין די גרעסטע טאג פון תשמיש המטה. אויב ס'איז א זמן היחוד, א זמן וואס מ'איז זיך מקרב צו גאט, מ'איז זיך מקרב מער צו גאט וויפיל מער מ'קען, ווי קען זיין מער דומה לגאט, ווי קען זיין מער מה הוא אף את, ווי קען זיין מער אז זאל מאכן א יחוד. זאגט די זוהר די פשט פון דעם איז עס האט צו טון מיט די נקודה אליינס און די זוהר גייט טיפער פון דעם די זוהר זאגט אז א יחוד קען מען נאר האבן ווען ס'דא א מדריגה וואס הייסט אבא וואס הייסט חכמה און ער ברענגט א פסוק אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה ווען ס'דא א מדריגה וואס איז בת אבי נישט נאר די מדריגה פון בת אמי דעמאלטס קען זיין ותהי לי לאשה דאס איז אזוי ווי די מדריגה פון שבת אויך אלע ימים טובים האבן עפעס א מדריגה פארוואס? באמת די ווארט פון דעם איז אז בת אבי איז דאס די מדריגה וואס די די תפארת באקומט איז א מקושר מיט די קודש ישראל להשם הייסט קודש. יום כיפור וויבאלד ס'איז א מצב פון אמי ס'איז נישט קיין מדריגה ס'איז א יום כיפור די ווארט פון יום כיפור איז בת אמי היא אך לא בת אבי.

און וויבאלד מען באהאלט זיך אין די, קענסט זאגן די עברי טייטש איז אז יום כיפור באהאלט מען זיך אונטער די מאמע'ס פארטוך אזוי, די נפש זוכט א וועג זיך צו באהאלטן, די רמב"ם זאגט אז ראש השנה יום כיפור איז זמנים פון בריחה ממך אליך און באהאלט זיך, און מען קען זאגן אויב יום כ ראש השנה איז מער די די תנועה פון יראה אז מען אז מען אז מען אנטלויפט די ממך, מען אנטלויפט ממך, איז יום כיפור איז די סיום פון דעם וואס איז אליך, מען אנטלויפט צו דיך. ס'הייסט אזוי ווי א יושב בסתר עליון באהאלט זיך אתה סתר לי יא האבן זיי געלערנט אין שירת האזינו יהי עליכם סתרה דאס הייסט א גאט דארף קענען זיין א סתר פאר א מענטש די סתר די די מקום סתר זיי רעדן ביי בכסה ליום חגנו דאס איז אזוי ווי די טריקענס אפילו פון בכסה ליום חגנו דאס איז די מקום פון פון אמא בלי אבא ס'איז די מקום וואס איז דער דער נוק דער דער שכינה וואס גייט קען כאילו זי קראסט אויס בעלה כאילו די פראבלעמען אז זי זאגט כאילו נישט ממש די פראבלעמען אבער די די חטאים זענען מונע איר פון אנקומען צו די ז"א איר מוזט אנקומען צו די ז"א און זעהן ווי זי זעהט אויס מוזט אנקומען צו די טאטע מוזט אנקומען צו די אזוי זאגט א משל אויף דעם שפעטער מ'דארף עס מעיין זיין זייער טיף מ'מוז אנקומען צו די צו די קודשא בריך הוא און אזוי ווי אונז זעהן אויס וועט נישט אנקומען אזוי ווי א יונגעל האט זיך פארשפילט ער קען נישט אנקומען צו זיין טאטע אדער ווייטער קען זאגן קען נישט אנקומען צו די יחוד ווי א אשה לבעל עס קען נישט אנקומען ווי ווי גייט ער ער גייט צו די מאמע די מאמע איז זיין שורש און די מאמע קען דאס איז נישט זי איר דזשאב איז נישט נישט אים צו מאכן גוט איר דזשאב איז אים צו געבן א פלאץ שמתי לך מקום אשר ינוס שמה

און טאקע וויבאלד אז עס איז דאס קען מען רופן דאס איז אן הכנה באמת דאס איז אן הכנה אויף די יחוד שפעטער וועט קומען סוכות דורכדעם וואס די מאמע האט תבוא אמא ותקנח צואת בנה דורכדעם וואס די מאמע וועט דיך געבן א פלאץ וועט דיך רייניגן וועט דיך אפווישן וועט דיך גלעטן. דורך דעם וועט מען קענען צוריק קומען צו צו די תורה צו די קודשא בריך הוא צו די תפארת צו די צו די שלימות וואס איז די אמת די שלימות אבער יום כיפור איז נישט די זמן פון די שלימות טאקע נישט די זמן פון קיין יחוד נישט קיין זמן פון תשמיש המיטה נישט קיין זמן פון אכילה שתיה און דער וועט נישט קיין זמן פון די עבודות נישט קיין זמן פון עבודת כל השנה ס'איז א זמן פון זיך טשאטשקענען מיט די מאמע דאס איז די טייטש ס'איז א זמן פון זיך באהאלטן אונטער די מאמע ווייל די טאטע וועט זיין ברוגז ווייל די מאמע וואס מיינט אז די טאטע וועט זיין ברוגז דו זאגסט דאך אלץ ביחוד איכה דאס מיינט א געוויסע מידה די מאמע האט דאך אויך חלק פון דעם אבער עס מיינט דאך אנטלויף צו די צו די וועג צו די צו די די נקודה צו די אז מען פילט זיך גוט אז מען גלעט זיך מען איז דאס איז אזוי ווי שטייט כאיש אשר אמו תנחמנו דאס איז דאס איז די די עליה פון די נוק אין די אין די בינה אין יום הכפורים און פון דעם זאגט די זוהר די אריזל פון דעם דאס איז דעמאלטס איז זי מקשט זי די מאמע רייניגט די קינד די מאמע געבט איר תכשיטים די מאמע געבט איר די מאמע געבט איר ניין, און זי געבט איר טאקע מיט וואס צוריק צו קומען לבעלה, מיט וואס צו תשובה צו טון, אבער יום כיפור איז, מ'קען, מ'דארף הערן די אלע תנועות, איך זייער שווער, רעדן וועגן דעם נישט אין די לשון פון קבלה, ווייל עס געבט לפחות די אלע, די אלע מדריגות, דא אבא, אמא, ז"א, נוק, איז דאך למעלה מנפשותא, רבי פנחס'ל קאריצער זאגט אז די סיבה פארוואס מ'פאסט יום כיפור, יום כיפור איז, דארף מען זיך מתבונן זיין אין די מרכבה, אין אצילות, מ'דארף וויסן אז למעלה אין שם לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש, און די זוהר באמת ברענגט די ווארט אויף יום כיפור, מען דארף פארשטיין לויט די זוהר איז דאס א געוואלדיגע דיוק, דאס הייסט באמת איז יא דא תשמיש למעלה, כביכול, נישט נאר ס'איז דא תשמיש נאר די שורש התשמיש איז למעלה, אבער יום הכיפורים איז די הכנה פאר דעם, דאס הייסט אונז ווילן קענען, איך וויל זאגן ס'איז נאך א וועג פון זאגן די ענליכע זאכן. נאר נישט ביסל פארוואסערן. אונז ווילן קענען ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו. עס דארף מען קומען צו סוכות. אונז ווילן קענען האבן תשמיש המיטה אכילה שתיה, עולם הבא שיש בו אכילה ושתיה און אלעס. דאס איז דאס די עולם הבא וואס איז שורה אויף די וועלט. אשר ואני וויל נישט צורת זכר. אבער. אבער וואס ווילן אונז? דארף מען קענען אנקומען צו דעם, דארף מען קענען אנקומען צו דעם, דארף קענען מאכן זיכער אז מען קומט נישט אן צו דעם מיט די, קענסט רופן אזוי ווי די מגושם'דיגע תפיסה פון די אלע זאכן. עס דארף מען זיך רייניגן, דארף מען, דארף מען טון א זאך וואס מצב וואס איין בו יחוד, ס'איז נישט, יום כיפור איז נישט א זמן פון יחוד, ס'איז א זמן פון עולם הבא, דאס הייסט מ'האט אריינגערופן אן ענין שאין בו לא אכילה ולא שתיה ס'איז די מקור פון די אלע זאכן, אבער ס'איז נישט דארטן אליינס איז נישט דא. דאך די די זייער זייער מופשט'דיגע די מערסטע מופשט'דיגע טאג פון די יאר באמת און ס'איז דאך די זייער מופשט'דיגע דביקות אנדערע ווערטער עס איז נישט תורה עס איז נישט נישט מצוות נישט די אנדערע זאכן עס איז פשוט כ'האב נישט קיין בעסערע וועג וואס צו זאגן זיך אזוי צו באהאלטן אזוי ווי א בעיבי באהאלט אונטער די מאמע'ס פארטוך נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי דאס איז באמת א אנדערע סארט זאך ווי מען זאגט אתה קראת לי אבי אלוף נעורי, דאס איז א אנדערע מדריגה, דאס איז א מדריגה פון יחוד, אפשר מער טאגעדיגע מדריגה, א מער קלארע מדריגה. אבער יום כיפור איז נישט דאס, יום כיפור איז זיך צו טשאטשקענען מיט די מאמע, זיך טשאטשקענען מיט די, דאס הייסט אונז זאגן די שכינה טשאטשקעט זיך מיט איר מאמע, א איד טשאטשקעט זיך מיט די אייבערשטער אזוי ווי ער איז זיין מאמע, נישט אזוי ווי ער איז זיין טאטע, נישט אזוי ווי ער איז איך ווייס זיין. זיין מאן, זיין לאווער, אזוי ווי מ'זאגט יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, ס'דא אסאך סארטן דביקות, און אזוי ווי ס'דא אלע רילעישאנשיפס אין די וועלט, כ'זאג זייער פשוט ווייל כ'האב נישט, ס'דא אלע רילעישאנשיפס אין די וועלט, ס'דא א ברודער, א שוועסטער, א מאמע, א פעטער, די אלע זאכן זענען וועגן פון זיך משתייך זיין צו גאט, און מ'דארף, אונז געדענקען נישט גענוג די וועג וואס הייסט אזוי ווי א מאמע, און אזוי ווי א מאמע וואס האט נישט דזשאדזשמענט, מיט אנדערע ווערטער, קען זאגן אז. מען דארף נעמען זיך מעמיק זיין אין די משל און די נמשל אבער אזוי ווי א מאמע וואס די קינד האט זיך פארזינדיגט די טאטע האט זיך פארזינדיגט זי האט זיך פארזינדיגט לבעלה אבער יעצט איז נישט די צייט יעצט איז די צייט ווען מען גייט און מען מען שפילט זיך מיט די מאמע מען טשאטשקעט זיך מיט די מאמע מען איז זיך משתעשע די אלע תפילות די אלע ווידויים אלע היי עינויים זאגט די זוהר היי איז די מרמז אויף די שכינה וואס גייט ארויף צו די היי פון די בינה דאס איז די היי היי עינויים היי תפילות אלע ווערטער וואס מען זאגט איז נאר מען דארף עס זאגן אין די ניגון מען דארף עס זאגן אין די ניגון פון כאיש אשר אמו תנחמנו, די ניגון, אפילו אויף וידוי, וידוי איז דאך נישט די טייטש, כ'דארף זאגן באריכות וועגן וידוי, אבער וידוי, די איין, די וועג פון וידוי איז, ס'דא וועגן פון זאגן וידוי, ס'דא א וועג וואס מ'זאגט וידוי פארן טאטע, ס'דא א וועג וואס מ'זאגט וידוי פאר א מאמע, וואס מ'זאגט, דאס אלע זאכן וואס דאס, דאס בין איך, און די מאמע איז די וואס וואשט אפ, די מאמע איז די וואס געבט נייע קליידער, וואס זי נעמט, נעמט די קינד וואס האט זיך פארשמוצעגט, און געבט אים נייע קליידער. גיט אים נאך בעסערע קליידער פאר די פאר דעם און דערנאך שפעטער קומט מען אראפ פון יום כיפור קומט מען אראפ און מען מאכט שטעלט א חופה מאכט א סוכה דאס איז די מער ווייניגער כ'ווייס נישט אויב כ'האב מצליח געווען צו זאגן גענוג אבער דאס דארף מען לערנען די די שטיקלעך זוהר די די סודות וואס דאס זענען די דרכים פון יום כיפור דאס זענען די סודות פון כפרת יום כיפור דאס זענען די זאכן וואס מיר ווילן אביסל רעדן און אנקומען.